די פרקים דא זענען ווייטער נישט מסודר אזוי ווי איך וואלט געוואלט, איך וואלט אלעמאל געוואלט קלענערע פרקים, באופן כללי איז נישט די ריכטיגע פלאץ אפגעשטעלט לדעתי, על כל פנים, לאמיר צוריק גיין צו ווי אונז האלטן. ס'איז געווען די מעשה פון די עגל פון אונטן, ס'איז געווען א שמועס פון משה און אהרן, ס'איז געווען משה האט געמאכט דאס צוברעכן די עגל און די און די לוחות און ער האט אנגעטרינקען די אידן, און ס'איז געווען א דריטע זאך משה רבינו האט געהייסן פאר די לוויים צו הרג'נען דער וואס האט געדינט די עגל אדער דריי טויזנט מענטשן האבן זיי געהארגעט. אקעי עד כאן בעולם הזה. יעצט גיין אונז צוריק משה אין מארגן צו פרי גייט משה און זאגט אולי אכפרה בעד חטאתכם ס'הייסט דאס כ'ווייס נישט וואס פשט פריער האט דאך די אייבערשטער געזאגט ויחל משה האט שוין געפועל'ט אז ס'זאל וינחם השם על הרעה אשר דבר איז וואס דארף מען יעצט נאך אמאל זעט אויס אז נאך נישט מסדר מסודר מיט די אייבערשטער קודם כל נישטא קיין לוחות זעט אויס אז ס'איז בטל געווארן די גאנצע טריי די גאנצע ברית מיט די אייבערשטער מ'דארף זען וואס מען קען טון איז משה גייט און ער פועל'ט נישט גלייך. משה איז מציע ער זאל זיין כאילו, ער זי זיך אליינס, ענליך ווער ס'געדענקט אזוי ווי יהודה האט געטענה'ט פאר יוסף יא, לייג מיך א עבד, און די אייבערשטער זאגט ניין, וואס עפעס, מי אשר חטא לי אמחנו. און די אייבערשטער פאנישט טאקע די עולם, ויגף השם את העם. און באופן כללי זאגט די אייבערשטער איך גיי מער נישט מיט ענק, פריער האט ער געזאגט איך גיי דיך מכלה זיין, זאגט ער ווייסטו וואס כ'וועל שיקן א שליח, דו פיר די עולם, און וביום פקדי איך וועל זיך שוין אן עצה געבן אבער און מלאכי ילך לפניך, און אזוי זאגט ער נאכאמאל, לך עלה, גיי דו מיט זיי אריין און כ'וועל שיקן א מלאך, כי לא אעלה בקרבך, דאס הייסט ווען דער אייבערשטער גייט אליינס איז מסוכן, ווייל עם קשה עורף אתה, יעדע איינמאל גיין ענק זיי נישט פאלגן גייט דער אייבערשטער מכלה זיין, א מלאך זעט אויס הגם אין משפטים שטייט לא ישא לפשעכם אז דער מלאך איז מער מסוכן, זעט אויס אז נאך אלץ ווייניגערע לעוועל. און אזוי, בקיצור מ'האט טאקע אפגעלאזט, אפגעלאזט די ברית מיט די אייבערשטער וואס זאגט והייתם לי סגולה איך גיי ענק נעמען, ס'גייט נישט זיין, ס'גייט זיין א מלאך. און וישמע העם את הדבר הרע זיי זענען מורא'דיג צעבראכן, ולא שתו איש עדיו עליו, און עס העלפט נישט, די אייבערשטער זאגט ויאמר ה' משה זאג פאר די עולם, אתם עם קשה עורף, איך קען נישט, הורד עדיך און אפשר אזוי וועט מען עפעס מאכן, אזוי טוען זיי, און עס זעט אויס ביז דערווייל דאס איז נזיפה, יא די אידן מיט די אייבערשטער זענען מען קען זאגן סעפערעיטעד, יא זיי זענען נאך נישט גע'גט אבער זיי זענען סעפערעיטעד, ער גייט שיקן א שליח א מלאך, זיי רעדן נישט איינער מיט די צווייטע זענען בייז, און משה אליינס רעדט נישט, ער נעמט די אוהל, ער מאכט א אוהל מועד מחוץ למחנה, און ווער ס'וויל אים גייט ער ארויס, אבער די עולם איז שוין נישט, ס'איז נישט פארט, די אייבערשטער רעדט שוין נישט מיט משה אין די מחנה, ער איז נישט פארט פון די זאך, און די עולם קוקט נאך משה עד בואו האהלה צו דעם אוהל מועד, ווען ער קומט, קומט דארט א עמוד ענן, דארט אינדרויסן פון מחנה ישראל רעדט מיט משה, און די עולם זעט עס, און זיי זענען משתחוה, די אייבערשטער רעדט מיט משה, און נאכדעם גייט ער צוריק, ושב אל המחנה, ווער איז שב אל המחנה? די משה ווען ער. ענדיגט רעדן מיט די אייבערשטער אדער ענדיגט מאכן גיין אין אוהל מועד ס'דא איין יהושע בן נון וואס ער בלייבט אונז האבן געזען ער איז געווען פריער מיט משה אבער באופן כללי די מצב איז די מצב איז אין דער ערד דאס איז די מעשה וואס איז געשען נאכן עגל דאס איז די סטעפ טו די גרויסע סטעפ טו פון די עגל און אזוי וואלט איך געמאכט די נעקסטע פרק זיך אנהייבן פון די פון די חלק אדער ווי איך האב היינט אנגעהויבן. יעצט משה האט נישט געווען העפי מיט דעם, משה האט פראבירט צו סטאפן צו טוישן, ער האט טאקע מצליח געווען, דאס איז די נעקסטע גרויסע שלב פון די מעשה, משה גייט זאגן ער גייט אולי אכפרה איז נישט געלונגען אבער ער גייט צוריק דרייען די מעשה, ער גייט נישט מען גייט נישט לאזן די מצב מיט די מלאך מיט די גאנצע זאך, מען דארף גיין מיט די אייבערשטער אליינס, און אלעס וואס דאס מיינט, וואס מען קען טראכטן וואס ס'מיינט. און משה זאגט פאר די אייבערשטער, ראה אתה אומר אלי העל את העם הזה, אבער האסט מיך נישט געזאגט את אשר תשלח עמי, מען זאגט אז שיקן א מלאך, און האסט געזאגט ידעתיך בשם, בקיצור הודיעני נא את דרכך. און וואס זאגט די אייבערשטער, פני ילכו והנחותי לך. און די אייבערשטער, משה איז נישט העפי. אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, ובמה יודע אפוא, הלוא בלכתך עמנו, בפשטות זאגט ער, איך וויל נישט קיין מלאך, מען דארף מדייק זיין די פסוקים, די משא ומתן איז זייער נישט קלאר דא, וואס איז די הוה אמינא, וואס איז די מסקנא. אבער כללות הדברים איז, אז משה וויל עפעס מער געטליכקייט, ער וויל עפעס מער פון גאט ווי וואס וועט באקומען אין די סעפערעיט סעפערעיטן מצב, ער זאגט מען דארף פניך הולכים, און למעשה די אייבערשטער לאזט נאך, עפעס א חלק, ס'זעט אויס אז עס איז דא עפעס צוויי בקשות, א חלק בקשות לאזט ער נישט, ער געט אים נישט, משה זאגט הראני נא את כבודך, ער זאגט. טובי וועל איך דיך ווייזן, אבער נישט כבודך לא תוכל לראות את פני, אבער עפעס עפעס וועסטו באקומען און איך וועל עס טאקע אויספירן, דאס הייסט איך וועל דיר מאכן ונצבת על הצור, אז דו זאלסט זען אז דאס איז וראית את אחורי ופני לא יראו, לכאורה אזוי לערנען די מפרשים מיטשען זיך דא זייער שטארק וואס גייט פאר וואס איז די יעדע שטיקל וואס איז די הוה אמינא וואס איז די מסקנא וואס געבט די אייבערשטער יא וואס געבט די אייבערשטער נישט, אבער לאמיר זיך נאר געדענקען די כללי קאנטעקסט איז אז די אייבערשטער זאגט ער גייט שיקען א מלאך, און משה האט אנגעהויבן זאגן ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי וואס איז די מלאך וויאזוי ארבעט עס, איך וויל דיך יא, האסט דאך יא געזאגט ידעתיך בשם, נישט נאר במלאך, וואס מיט דיין פנים, איך וויל זען דיין פנים, וואס מיינט דאס פונקטליך עפעס א גרעסערע מדריגה, און די אייבערשטער וויל וויל נישט, ער לאזט זיך נישט, די אייבערשטער זאגט, משה זאגט ניין, איך וויל יא, און סוף זאגט די אייבערשטער ווייסט וואס, איך וועל דיך יא געבן, במתנת חינם, אבער נישט כבודך, כבוד וועסטו נישט זען, נאר נישט פני נאר אחורי, אבער דאס איז די כללות הדבר, דאס איז מען גייט יא מאכן עפעס, דאס איז נאר אביסל ווייניגער ווי משה האט געבעטן, אבער אסאך מער וואס איז געווען פריער מיט די מלאך.